כ'האב שוין געמאכט אן עמערדזשענסי, כ'האב שוין געמאכט א שיעור, כ'מוז צולייגן נאך אן עמערדזשענסי ווייל ס'איז געפערליך, דער מצב איז ממש געפערליך. דער עמערדזשענסי קומט אבער אויף אן עמערדזשענסי נאמבער, נישט אויפן געהעריגן שיעור. כ'וויל ענק זאגן, כ'האב אמאל מסביר געווען אויפן האטליין מיט יארן צוריק. שטייט אז די אנשי כנסת הגדולה זענען געווען אזוי גרויס אז זיי האבן געקענט אויסרייסן געוויסע יצר הרע'ס, למשל זיי האבן געקענט אויסרייסן דעם יצר הרע פון זנות, איז ארויסגעפאלן א ברענעדיגע לייב פון קדשי קדשים, למעשה האבן זיי אבער געזען אז ס'איז נישט געווען קיין אייער אין די מארקעט אויך נישט, ווייל זיי האבן צוגענומען דעם יצר הרע פון זנות, איז אפילו די הינדלעך זיי האבן זיך אויכעט נישט מדבק געווען איינער מיטן צווייטן ממילא האבן זיי דאס געמוזט צוריק לייגן האבן זיי עס אויף אזויפיל געטוהן אז זיי האבן צוגענומען דאס אז פון קרובים איז זאל נישט זיין קיין יצר הרע טייטש אז מען האט זיך געקענט מייחד זיין מיט א שוועסטער צו כדומה אבער איך וויל נאכאמאל זאגן כ'האב עס שוין אמאל געזאגט כ'וועל עס נאכאמאל זאגן דאס איז געווען מיט אסאך יארן צוריק ווען די וועלט איז געווען א נארמאלע וועלט, היינט זיך די מענטשן נישט קיין נארמאלע מענטשן, טאר מען זיך שוין נישט מיט א אייגענע טאכטער מייחד זיין, די אלע זאכן ווי די רמב"ם זאגט אז מ'טאר זיך נישט מקרב זיין צו קיין שום קרוב נאר א טאטע מיט א טאכטער, די אלע זאכן איז היינט אנדערש, איי וויאזוי איז די תורה געווארן אנדערש, די תורה איז נישט געווארן אנדערש, די מענטשן זענען געווארן משוגע, איז במילא, כ'האב שוין גערעדט א גאנצע אריכות וועגן דעם, איך וויל נישט יעצט אריינגיין נאכאמאל אין דעם אז. ס'דא זאכן, ווי למשל דער מחבר זאגט אין אבן עזר אז לא נחשדו ישראל על משכב זכר, שרייבט גאר דער גראדע דער טורי זהב מיטן ב"ח אז ביי אונז איז מען יא נחשד. עניוועי, נאכדעם איז געווען אז די חזל האבן אויסגעריסן די יצר הרע פון עבודה זרה. דעמאלטס איז געווען עבודה זרה אזוי מין א איינגעריסן ביים עולם אז מ'האט עס נישט געקענט קאנטראלירן כמעט. מנשה המלך פון יענע וועלט. מ'האט גערעדט אויף אים שלעכטס אז ער האט געדינט עבודה זרה, האט ער געזאגט פאר דעם תנא, איך ווייס נישט באמת וואס דו רעדסט פון מיר ווי דו נעמסט מיך אין מויל אריין, ווען דו וואלסט געווען אין מיין צייט ס'איז געווען אזא מין גליסטונג צו די עבודה זרה, אז דו וואלסט ארויפגעהויבן די לאנגע בעקיטש און דו וואלסט געלאפן, זאלסט דיך נישט איבערקערן, אזוי וואלסטו געלאפן דינען די עבודה זרה. יעצט. ווערט געברענגט אז די חזל האבן עוקר געווען דעם יצרא דעבודה זרה. יעצט דער מהרל אין גבורות איז מסביר פארוואס האבן זיי נישט עוקר געווען דעם יצרא דמינות. אויב דו קענסט עוקר זיין א יצר הרע פון עבודה זרה, מינות איז אסאך מער שעדליכערער געווען אלע יארן פאר כלל ישראל, און. מינות איז דאך ווי מען זאגט היינט אויך שייך, און וויאזוי שלאגט מען זיך מיט דעם? זאגט די מהרל א מורא'דיג ווארט, יצרא דמינות האבן זיי נישט געקענט אויסרייסן, ווייל דעמאלטס וואלטן זיי געמוזט אויסרייסן פסוקים אין די תורה, און דאס קען קיינער נישט, מען קען נישט אויסרייסן א פסוק אין די תורה, ווייל מינות האט אן אחיזה אין די תורה הקדושה. מיט אנדערע ווערטער, ווען איינער איז א עובד עבודה זרה האט ער נישט מיט די תורה גארנישט, פארקערט, נישט. ער גייט זיך זיין וועג, די תורה גייט איהר וועג. טאמער איז עס אבער מינות, די מינים און די אפיקורסים האבן געבויט אויף די תורה, זיי האבן נאר אויסגעדרייט און אויסגעטייטשט צו כדומה, איז במילא דאס קען מען נישט אויסרייסן, אויף דעם ווען מיר זיך אונז מוזן שלאגן איבער ווער ס'איז דער לעבן און דער לעבן ווען מיר זוכן צו זיין א מאמין בהשם ובתורתו הקדושה און ווער נישט וועט אוועקפאלן אזוי ווי מיליאנער מענטשן במשך אורך הגלות זענען ליידער אוועקגעפאלן. כ'האב איינמאל מסביר געווען לעניננו, וויאזוי איז דאס מעגליך אז ארץ ישראל קען נישט באהערשן די פאר אראבער וואס זיי שטעכן? וויאזוי איז דאס מעגליך? אמאל פלעגט זיין באמבעס, האט אויפגעפלאצט, דאס דארף מען דאך אריינברענגען, איינער דארף סופלייען די ראו גודס, איטס נאט עס סימפל עס די ארדינערי פערסאן טינקס אבאוט, סאו וויאזוי איז דאס אז מ'קען דאס נישט שטערן? ס'איז נישט צו ממש נישט צו פארשטיין, דער תירוץ איז זייער פשוט. ווייל אין יעדן שיסעכץ און יעדן ארויפשטעלן באמבעס אויף באסן איז דא א יד ישראל באמצע, ס'איז דא מענטשן וואס זיי לעבן פון דעם, און זיי מאכן מיליאנס און מיליאנס אף דאלערס, מ'ברענגט אריין די חומר נפץ, די אויפרייס שטאף, מ'ברענגט אריין דאס, מ'ברענגט אריין יענץ. און איך האב דאס אמאל מסביר געווען מיט יארן צוריק. נו, עטס פארשטייט זיך אליינס וואסערע א טעלעפאן קאלס איך האב באקומען, דער משוגענער, דער צודרייטער. עניוועי, דאס איז געווען די גאנצע זאך פון די עירוב רב אויך. וואס הייסט עירוב רב? עירוב רב מיינט אז מען איז ארויס פון פרעה און מען איז געגאנגען אויף א לאנגע דזשורני מיט משה רבינו, מען האט צוגעזאגט אז מען גייט אונז געבן די תורה הקדושה און נאכדעם א לאנד, ארץ זבת חלב ודבש, איז די חברה האבן שוין געהאט דעם אויג אויפן אייגל, אזוי זאגט דער מדרש, לבבתני מאחת מעינייך, זיי האבן שוין געקוקט אויפן אייגל, אייגל מיינט, ווי וועל איך קענען מאכן דא אפאר טאלער צו זיין א לינקער חברהמאן, איך זאל קענען דעסטרויען כלל ישראל אבי איך זאל מיר מאכן מיין פרנסה. דער זעלבע האט געטוהן משה דוד נידערמאן אלע יארן מיט די ODA, דער זעלבע האט ער גע האבן די אלע פאליטישענס געטוהן לעיזער קעסט מ'האט מ'האט געגנב'עט געלט מ'האט אריין געפאמפט געלט אז די ארעמע חברה זאלן קענען מאכן ביזנעס סמאל ביזנעס זיי האבן אלעס געגנב'עט דאס הייסט דער אייגל יעצט ס'איז געווען יעצט אן ארטיקל אז מ'האט געכאפט פון די אמעריקע האט געכאפט אז ס'איז דא ווייסט די האומלענד סעקיוריטי זיי וואטשן אויף אונזער לאנד זיבעציג חברה ארבעטן אפישעלי פאר אייסעס. איבערגעגעבן אלע סודות מיט אלע קאמפיוטער סיסטעמס, אלעס האבן זיי, עס איז געשטאנען אין צייטונג, איך ליין עס אין צייטונג רבותי, איך ליין נישט אין איד און אין בלאט, און נאכדעם איז געשטאנען נאך א מורא'דיגע זאך, אז די עף בי איי איז מודה אז זיי האבן זייער אסאך מענטשן וואס זיי פאררעטן דא דאס לאנד. דעיס איז די עירוב רב, ער קומט ער וויל מיט דיר מיטגיין ער וויל אלעס אבער הי וואנטס טו נאו ווי ער וועט קענען מאכן אפאר טאלער און א כפרה אויף יעדן איינעם. דאס הייסט עירוב רב, און דאס זענען היינט די רבנים און אזוי ווייטער. יעצט, ס'איז געקומען א מורא'דיגע נייעס פון ארץ ישראל, און איך וויל עס שערן מיטן עולם אזוי אז דו זאלסט פארשטיין אז איך בין גארנישט משוגע. יעצט, די צייטונג אין ארץ ישראל זאגט אז סעקיוריטי פארסעס סיז פייער ארמס עט חברון מעטרעס פעקטארי. ס'איז היינט דינסטאג דעצעמבער דעם פופצנטן, טווענטי פיפטין, אז ס'איז דא א פעקטערי וואס ס'מאכט מאדראצן אויף צו שלאפן. בקיצור, די גאווערמענט איז דאס נאכגעגאנגען, און זיי האבן געטראפן אז ס'איז דא א געהעריגע פעקטערי וואס ס'מאכט די אלע גאנס מיט די אלע זאכן. זיי האבן געמאכט א רעיד, און מ'האט אלעס צוגענומען, און שוין. ס'איז זייער פיין. יעצט, איינער פיינענצירט עס, און איינער דעליווערט עס אויכעט. יעצט. אין בני ברק שטעלן אלע בלאגערס ארויס מען זאל זייער וואטשן אין בני ברק און אין מאה שערים און אין די אלע אידישע שטעט אזוי ווי לאמיר זאגן בית שמש ווייל ס'דרייען זיך פאליס אנגעטוהן אזוי ווי פרומע מענטשן. יעצט וואס איז געווען? מ'האט געטראפן. אין מאה שערים און אין רמת בית שמש איז דארטן דא אין די טאנס און די טאנס אוו סחורה פון נארקאטיקס דראגס און אויכעט. עמיונישן מען זאל קענען מלחמה האלטן, יעצט אזוי ווי מען האט אנגעהויבן צו כאפן אז פון מאה שערים קומט ארויס אסאך דראגס, זענען געגאנגען די פאליס, זיי האבן אריינגעשטעלט פרייוועט פאליס וואס זעען אויס ווי פרומע מענטשן, און מען האט אנגעהויבן צו כאפן וואס ס'גייט פאר, יעצט ארויסצושרייבן אלע פעלער וואס איז געווען איז נישט וויכטיג, נאר ס'איז דא פון פרומע משפחות וואס די עלטערן זענען ישיבה לייט און די קינדער זענען ישיבה לייט, מען האט געטראפן דארטן וויפיל דו ווילסט דראגס, עס האט נישט געפעלט גארנישט. יעצט מען רעדט דא פון חשוב'ע משפחות, מען רעדט דא פון אזאלכע מענטשן, בחורים, יונגעלייט, וואס זענען נישט ארויסגעגאנגען נאך אויף די גאס, זיי האבן נישט קיין שום קאנעקשאן מיט די אונטערוועלטניקעס און מיט די אמת'דיגע גרויסע דראג דיעלערס, בקיצור, מען האט אנגעהויבן נאכצוקוקן, זענען זיי געקומען צו א החלטה אז ס'איז דא מאה שערים פון בייטאג און מאה שערים פון ביינאכט. מאה שערים פון בייטאג גייט מען מיט טלית און תפילין א גאנצן טאג, מען דרייט זיך אין די גאס, מען קויפט איין אביסל ביי די סטארס, אבער דער מאה שערים פון ביינאכט איז איין האלסעיל פון סמים פון אלע מינים, סמים דאס מיינט מען דראגס פראם אלל קיינדס, ס'הייבט זיך אן פון מאריוואנע, ס'גייט אריין צו חשיש, הערדא, MDMA און קאוקעין, ממש דו קענסט קויפן וויפיל דו ווילסט. און טאמער, זיי דארפן דאך האבן פראטעקשען טאמער מען באפאלט זיי אדער וואס, וויפיל מיני נשק וואס מען וויל נאר האבן און גאנס, מאשין גאנס, עני קיינד, איז אוועילעבל צו קויפן. יעצט, זיי זאגן אז דאס ווערט געברענגט פון חברון מיט אראבער וואס זענען דארטן נישט אפיציעל, דאס טייטש זיי וואוינען נישט דארט. און זיי האבן אפילו נישט קיין היתר עבודה, די אראבער דארפן דאך האבן א היתר עבודה וואו זיי מעגן ארבעטן. איז עפעס אזא מין ברעיקטרו, איט דאז נאט איווען סאונד טו בי טרו, ווען איך אליינס ליין עס פון די צייטונגען מיין איך אז איך ליין דא סייענס פיקשן. נאכדעם וואס זיי האבן געזעהן אז ערגעץ ווערט דאך דאס פארקויפט זענען זיי נאכגעגאנגען אז דאס גייט גאר אריין אויף בית שמש, דאס איז די דריטע אידישע שטאט דאכט זיך, די גרעסטע אידישע שטאט. די צווייטע אדער די דריטע, בני ברק איז די ערשטע, און דאס פארט אריין אויף בית שמש, דאס פארט אריין אויף רמת בית שמש, און דא רעדט מען פון פאליס וואס זענען אנגעטון ווי פרומע, און זיי גייען ארום מיט זיי און זיי קויפן און זיי פארקויפן, און קיינער כאפט נישט וואס דא גייט פאר, בקיצור, און זיי האבן געמאכט אין רמת בית שמש האט מען געשטעלט גרויסע בראוקערס וואס זיי האנדלען מיט גרויסע סכומים מען רעדט דא פון מיליאנען שקלים ס'איז אנבעליוועבל עניוועי מען האט אויכעט געטראפן צענליגע קילא פון דראגס א קילא דאס איז זייער אסאך איר קענט פארשטיין ס'איז דא הערט דא מאריוואנע עם די עם עי קאוקעין, וואס דאס איז ווערד אפראקסימעטלי הונדערטער טויזנטער שקלים, מען האט עס געטראגן מיט גע'גנב'עטע אויטאס, און אזוי האט מען אויכעט ארומגעטראגן די אלע גאנס און די געווער מיט אלעם, זיי האבן אזאלכע סאפיסטיקעיטעד גאנס איר האט נישט קיין השגה, כמעט די מיליטער האט אזאלכע סאפיסטיקעיטעד גאנס. עניוועי, דאס גייט שוין אן אנדערטהאלבן יאר, און זיי האלטן שוין ביי זעכציק פון די גרעסטע סוחרים, זיי זענען די גרעסטע פושעים, די גרעסטע פארברעכער אין די זאך. שוין היינט, דאס איז דעצעמבער דעם פופצענטן אין יארע צוואנציג פופצן, האט מען ביז יעצט אנגעהאלטן שוין אריינגענומען אין חד גדיא פינף און פערציג מענטשן וואס זענען חשודים אז זיי האבן מיט די גענג א גאנצע זאך. פון ווי זענען זיי? פון מאה שערים! פון מאה שערים! פון ירושלים, בית שמש, פון מרכז הארץ דאס איז בני ברק, פון איבעראל! און זיי טוען אין דעם שוין יארן, און זיי פארקויפן נעבעך. וויפיל בשמים נעבעך מען וויל. יעצט כדי מען זאל עס קענען שטיפן פאר קינדער, דאס איז א סיסטעם וויאזוי עס ארבעט, מען שטיפט קודם פאר קינדער, איך האב ענק שוין געזאגט, כ'בין אמאל געווען אין לונדון, איך האב געמאכט א מקווה, און דער חנן האלפערן איז דארטן געווען, ס'איז אין זיין געגנט געווען, ער איז דער רב דארט, בקיצור איז אריין געקומען א טאטע מיט אזא פיל וואס הייסט קרעק, קרעק איז אויסגעמישט אפאר מיני דראגס, און ס'איז זייער ביליג, פאר פֿינף דאלער האסטו א פיל און מ'גייט גראד אין די לבנה אריין ווען מ'נעמט עס, די פראבלעם מיט קרעק איז אז ס'ברענט אזוי אויס די מח אז נאך אפאר חדשים ביסטו שוין נישט קיין מענטש מער, סאו כאטשיג ס'איז טאקע ביליג אבער ס'איז זייער דעינדזשערעס. איז אריינגעקומען א טאטע און האט געזאגט פאר ר' אלחנן, איך בין דארטן געזעסן, ער האט אים געזאגט אז זאלסט וויסן, דאס האט מיר מיין זון אהיים געברענגט פון די תלמוד תורה. שוין, בקיצור, ר' אלחנן האט זיך נישט געוואלט אריינלייגן אין די זאך, ווייל קיין שום רב וויל זיך נישט אריינלייגן, ווייל זיי ווייסן דאך נישט אפילו ווער ס'איז ביהיינד איט, ס'קען זיין די גרעסטע מאפיא ארגענעזעישן. עניוועי, ער האט עס געוואלט פארשווייגן, האב איך אים געזאגט, ר' אלחנן, טאמער העט איר מאכן א שווייג גיי איך צו די פאליס ווייל איך האב עס געהערט. שוין, ר' אלחנן האט פון מיר מורא געהאט. און ער איז געלאפן און ער האט געזאגט אז ער וויל היינט צו מנחה מעריב זאל יעדער פון גאלדערס גרין קומען דאווענען צו אים אין שול, ער האט א וויכטיגע מודעה און האט זיך אויפגעשטעלט און האט געזאגט רבותי מ'האט געטראפן די פיל דא האט איר עס דאס איז קרעק ער האט נישט געוויסט וואס דאס איז איך האב אים געזאגט וואס דאס איז און איר זאלט וויסן אז דאס איז זייער דעינדזשערעס און איך געב ביז מארגן אינדערפרי נאך שחרית מען זאל מיר קומען זאגן ווער ס'טוט דאס סאליסיטן אין די תלמוד תורה, און טאמער נישט רוף איך אריין די סקאטלענד יארד, דאס איז די אזוי ווי ביי אונז די עף בי איי. קיצור, ויהי בחצי הלילה קומען אריין צוויי אינגעלייט און זיי זאגן פאר ר' אלחנן, אונז האמיר עס געגעבן פאר די קינדער, אונז האמיר נישט קיין פרנסה, מען מוז אנהאלטן דאס לעבן, און קודם טיילן מיר דאס אומזינסט, און נאכדעם ווען די קינד ווערט אדיקטעד גנב'עט ער פון זיין מאמע'ס בערזל די געלט, און דאס איז א ביזנעס, איר פארשטייט? מען האט נישט קיין שום דרך ארץ פאר א אידיש קינד, פאר אפילו פאר א גוי'איש קינד, א קינד וואס ס'דארף נעבעך אויפוואקסן, מען הרג'עט אים אפ ביפאר יו קען איווען סטארט היז לייף, הי איז דעד מיעט ארעדי. די זעלבע איז מיט די טשיילד מאלעסטינג אויך, איז למעשה האט האבן זיי צוגעזאגט זיי גייען עס מער נישט טוהן, בקיצור, און ער האט נישט געגאנגען צו די סקאטלענד יארד. עניוועי, די זעלבע איז דא יעצט אין ארץ ישראל אויך, מ'האט אנגעהויבן צו טיילן די אלע דראגס, נעבעך פאר קינדער, קינדער זענען אויך פארמישט, יעצט דער וואס ס'פירט די גאנצע מערכה ער איז א מעשהאחים ניק, ער איז דורך אין צבא מיט אלעם, זאגט ער אויף א טעיפ, איך הער ווי ער זאגט, איך האלט אז איך טוה די בעסטע זאך פאר די קינדער, און אפילו פאר אידישקייט, ווייל דאס מוז מען אפשטעלן. הגם דאס איז נאר א קליינע פירצה אין אזא גרויסע מדינה, אבער דאס מוז ווערן אפגעשטעלט און איך בין זיכער א יעדער וועט מיך לויבן דערפאר. יעצט איך האב יעצט באשטעלט דורכן צייטונג אן אפוינטמענט מיט אים, איך וויל ארויף פארן אויף ארץ ישראל און איך וויל אים זאגן יור אוט אוו יור קאטטן פיקינג מיינד, קיינער העט זיך נישט פאר דיר אויפשטעלן, קיינער העט עס נישט אפרישיעטן, ווען דו ביסט א שומר תורה ומצות און דו גייסט אין א שול וואלט מען דיך געלייגט אין חרם ווייל דער עולם וויל דאס. דא איז דא הונדערטער תולדות אהרן, תולדות אהרן אינגעלייט מיט אנדערע אינגעלייט מיט די אלע חסידישע הויפן, צו ס'איז גער צו ס'איז קארלין, אלע מאכן פרנסה פון דעם, יו דאנט אנדערסטענד? מ'רעדט שוין נישט דאס אז זיי ווערן היי ווען זיי ווילן, זיי מאכן פרנסה, נו קומען זיי אהער די תולדות אהרן, זיי גייען דא שנארן ביי אונז, זיי ברויכן האבן געלט, וואס ברויכסטו געלט? מ'האט יעצט געטראפן אין אין בני ברק האט מען געטראפן א מענטש וואס האט אנגעפלאנצט צענדליגע צענליגע געוויקסן פון מאריוואנע אין זיין דירה אין בני ברק, און מען זעהט אויפן פיקטשער אז זיי האבן געהאט ספעשל לייטס, לעמפ, וואס ס'העלפט אז ס'זאל וואקסן. דאונט טינק אז די ארץ ישראל'דיגע זענען בהמות, קוק אן זייערע דירות און קוק אן אונזערע דירות, קוק אן זייערע בנינים און קוק אן אונזערע בנינים, זיי זענען נישט קיין בהמות, דא איז דא מענטשן וואס זיי מאכן מיליאנס אוו דאלערס ענד דעי דאונט קעיר. איך וויל רעדן מיט יענעם פערסאן, איך וויל ארויפפארן, איך וויל אים זאגן, דו וועסט אויסזען אזוי ווי נחום ראזענבערג, באט ס'מיינט נישט זאלסט אויפהערן די מערכה, דאזענט מין דעט, באט קיין שישי אין א שול וועסטו נישט קריגן, שידוכים מיט דיינע קינדער ווען זיי וועלן גרויס ווערן וועט דיר זיין שווער, באט הער אויס, ס'איז געווען איין נח וואס האט זיך אנגענומען פארן אייבערשטן און איין אברהם אבינו, ווען נישט וואלט מען נישט געוואוסט היינט אז ס'איז דא א באשעפער אויף די וועלט. ענד ווי פעי די פרייז! ער רעדט זיך נאך איין, ער טוהט אין מאה שערים, ער זאגט ער איז א מאה שערים'ניק, אמאל האט מאה שערים נישט אזוי אויסגעזעהן, וואס רעדסטו שטותים, ס'איז אלץ אזוי געווען, מאה שערים האט אלץ געלעבט פון די שמוציגסטע מינע געלטער וואס איז דא, דו ווייסט נאר נישט. ער דערציילט א מעשה, א איד איז געפארן זיך באזעצן דארט, זיין ברודער אין אונגערן האט אים צוגעזאגט צו שיקן יעדן חודש א טשעק, איין טאג איז די פאסט אנגעקומען שפעט, אזוי פלעגט ער גיין צום כותל יעדן. יעדע וואך נאכן טשעק און האט מזכיר געווען זיין ברודער דער אייבערשטער זאל אים בענטשן זאל האבן פרנסה זאל קענען ווייטער שיקן. ויהי היום דער טשעק איז אנגעקומען שפעט איז ער געגאנגען צום כותל און ער האט געזאגט מיין ברודער זאל אויסגעריסן ווערן א קאר זאל אים איבערפארן ער זאל עסן סם המוות און ער זאל פייגערן פארוואס האט ער נישט געשיקט דעם טשעק? א טאג שפעטער איז אנגעקומען דער טשעק שרייבט ער צוריק פארן ברודער שכוח פארן טשעק כ'האב דיך מזכיר געווען ביים כותל מאה שערים איז אלץ געווען די נידריגסטע פון די נידריגסטע. די לאועסט אוו די לאועסט, די אלע ווי עס איז געווען די צאמקום, א נארמאלער מענטש איז נישט געפארן איבער אויף ארץ ישראל זיך באזעצן און איבערגעלאזט משפחות מיט אלעם, אפילו די רבנים זענען נישט געפארן, יעדער האט געלעבט או אלך בעירי ואמות בעירי זאגט שמואל הנביא, יעצט איך בין נישט חלילה מוציא לעז, עס איז געווען אזאלכע וואס איז געפארן זיך מקדש און מטהר זיין, באט ניינטי פערסענט האבן נישט געהאלטן ביי גארנישט. ס'א דזשאוק, מ'האט געלייגט אין חרם דעמאלטס דעם גרויסן צדיק ר' הלל קאלאמייער'ס איידעם, האט מען אים געלייגט אין חרם ווייל ער האט געשריגן גייטס ארבעטן, ווארטס נישט אויפן חוץ לארץ'דיגן געלט, האט מען אים געלייגט אין חרם און ער איז געשטארבן אין חרם. דאס איז געווען רב שלעזינגער. עניוועי, איך וויל נישט יעצט ווייטער מאריך זיין אין דעם, נאר גאנץ מאה שערים פירט זיך אזוי אויף, און די פרומע וואס מאכט נישט קיין פרנסה מען ברענגט זיי א גוטן דיעל ווילן זיי עס מאכן, למשל קומסטו צו א מענטש וואס ער איז מסודר ער האט א הויז ער האט פרנסה ברענגסט אים א דיעל אונטער טיש מאכט ער א חשבון איך מוז אנטלויפן זיך באהאלטן, דער מאה שערים'ניק האט נישט וואס צו פארלירן ער קען נישט וואוינען ווי ער וואוינט ער וואוינט אין צוויי בעדרומס מיט זעכצן קינדער, עניוועי די עיקר איז וואס איך וויל ענק ארויסברענגען הושיעה את עמך דראגס. וברך את נחלתך, דראגס ורעם ורעם ורעם שומרי אמונים תולדות אהרן קארלין גער און בעלז, דראגס. ווען איך האב זיך געבעטן צו ענק זיבן יאר צוריק רבותי אל תחטאו בילד מען וואלט געקענט ראטעווען אזויפיל קינדער האט עטץ מיך געלייגט אין חרם און מען האט מיר נאכגעשריגן אין אלע גאסן אוי

דעם גרויסן בלאפער. יא, די גאנצע תולדות אהרן איין שטיק בלאפעריי, דאס אלעס וואס עס איז. און עטס דארפטס אויכעט קוקן א מורא'דיגע זאך, עטס דארפטס קוקן די מאשין געווער וואס די חברה האבן מיט זיך, ס'איז אנבעליוועבל וואסערא מאשין געווער די חברה האבן. איטס אנבעליוועבל. סא עניוועי רבותי עטס האטס נאך א פראבלעם מיט נחום ראזענבערג'ס האטליין? עטס האטס נאך א שטיקל פראבלעם דערמיט? יא? איך האב אויך א פראבלעם דערמיט. איך האלט אז די רבונו של עולם וועט מיר נישט מוחל זיין פארוואס כ'האב נישט געמאכט יעדן טאג צוויי שעה א האטליין. פארוואס כ'האב עס געלאזט אזוי אאוט אוו הענד. אבער דער אמת איז כ'האב אליין נישט געוואוסט ס'איז אזוי אינפעסטעט. אין אלע רבי'שע הויפן, ביי יעדן רעבן קענט איר טרעפן מאראוואנע מיט דראגס מיט אלעם, פון דעם לעבן זיי אלע. ענד דאונט לעט עניבאדי טעל יו דיפרענט. יעצט די עיקר איז אז מען זאל נישט נעמען קיין געלט פון די מדינה, ס'טייטש מען זאל נעמען, ווי האט די תולדות אהרן רבי געלאזט צוואה, אז מען זעהט מען קען נישט אויסהאלטן מעג מען נעמען געלט, איך האב געקענט אויסהאלטן האב איך נישט גענומען, אבער עטץ מעגטס נעמען געלט, ס'טייטש אז מען זעהט אז סאטמאר רב האט געזאגט מען זאל נישט גיין צו די בחירות, אויכעט נאר טאמער מען קען אויסהאלטן, ווען נישט מעג מען גיין, לאטס אפ, מען גייט אויף אן אנדערן נאמען, און דערווייל נעמט תולדות אהרן אויף אן אנדערן נאמען אויכעט, זיי נעמען אויף זוויל הער איך, ס'איז גוט, דער עיקר איז נעמטס נישט קיין געלט פון די מדינה. און מען מעג זיין אינפעסטעט מיט דראגס, און איך וויל ענק זאגן רבותי אין קרית יואל פארקויפט מען אויך דראגס, דעם בחור וואס מען האט געשאסן אין רוקן דאס איז געווען א ווארנינג, נישט ווייל יענער האט נישט געקענט שיסן אויף טויט, יענער קען לויפן שנעלער, ס'איז געווען א ווארנינג ער זאל אריין ברענגען די געלט, מען טוט לאנדרי אין געלט, און מען האלט אין איין פארקויפן אין קרית יואל, מיר האט געזאגט א בחור וואס ער לערנט אין שיעור ד' הייסט עס, ער זאגט נחום די מאריוואנע שמעקט פופציג. ציג קילאמעטער ארום און ארום פון די בחורים. ס'איז געווען דער הייליגער דברי חיים האט געוואלט זייער שטארק ווערן רב אין אונגערן אין א שטאט וואס האט געהייסן קאלוב, פלעגט ער זאגן אז פופציג קילאמעטער ארום די שטאט איז נאך דא די קדושה פונעם הייליגן קאלובער, מען פילט עס. יא, ער זאגט מיר אין שיעור ד' נחום, מען קען שמעקן, איך ווייס וואס דו מיינסט דעם ציגרעטל דעם שמעק, ווייל אונז שמעקט מען עס א גאנצן טאג. אין אהרני ביזי וואס איז ער ביזי מיט שטותים? רבותי, ס'איז אן אפעדעמיק וואס מ'דארף זיך אריינלייגן דערין און מ'דארף עס פייטן, נאר נישט אזוי ווי עטס האטס געפייט וועגן טשיילד פראטעקשאן, ווייל דאס האט אפגעהארגעט כאטש פינף אדער זעקס יאר וואס אונז וואלט מען שוין געקענט האבן א סעיף קאמיוניטי. מ'קומט צו צו א סעיף קאמיוניטי, אבער ס'דא הונדערטער קינדער וואס זענען געגאנגען לטמיון, נאר אהרן'ען באדערט עס נישט. נישט אז מענדעלע איז נישט פון רוב, אבער האט ער נישט קיין פראבלעם? ער האט דען עפעס מיט יראת שמים? ער איז א אויסגעפרעסענער, אנגעפרעסן מיט נבילות וטריפות פון זיין טאטן, און ער איז אליין געווען א זנאי אין די סיגוטער מקווה, עס איז דא אידן וואס זיי פארציילן מיר, ס'איז דא וואס זיי האבן געפילט די ערווה אינעם אחור, אזוי דערציילן מיר אידן, און זיי זאגן מיר אפילו זיי ווייסן ווער ס'האט מכשיל געווען מענדעלע'ן אויכעט אין יענע מקווה. סאו דאס איז א אנדער גליק, און זאליקא האט זיך אויכעט צוגעשטעלט, ער געט ארויס א חרם געט ער ארויס, דו פערד דו זאליקא, דיינע אייניקלעך און שיכור מיט דראגס אין די גאס, מ'עט קוקן אזוי עס נאר מיר דאס איז טייטלבוים, ווייל דו האסט געשטערט אז מ'זאל נישט אפשטעלן די אלע זאכן, עניוועי. סאו רבותי דאס איז וואס דא גייט יעצט פאר, ווילאנג ס'איז נישט דא א יד ישראל באמצע קען דער גוי גארנישט טוהן, טאמער איז דא א יד ישראל באמצע קען דער גוי טוהן מיטן איד וואס ער וויל, און יעצט האמער ליידער א יד ישראל באמצע, די אלע ארעמע אידן לעבן פון מיליאנען דאלער. יעצט, כדי עטס זאלטס נישט מיינען אז ס'איז סתם לגיונות, וויל איך ארויפלייגן די אינטערוויו פון דעם מענטש וואס האט עס געכאפט, ער איז געווען אנגעטון אזוי ווי א מאה שערים'ניק, ער האט געקענט מאה שערים, און ער האט געכאפט די צוויי, די בייטאגעדיגע מאה שערים און ביינאכטעדיגע מאה שערים. און ווער ס'קען עברית וויל איך ער זאל עס אויסהערן, אה מ'טאר נישט עברית טאר מען נישט, ניין מ'טאר נישט, וואס טאר מען נישט? מ'טאר נישט גיין צו די בחירות און יעדער גייט, מ'טאר נישט נעמען געלט פון די מדינה און יעדער נעמט, און מ'טאר נישט רעדן עברית, און אין סאטמאר אין בני ברק, איך שטיי דאך דארט איין אין מלון ווען איך קום דארט אן, דארטן רעדט מען נאר עברית, איך קום אריין איך קען נישט אריינטשעקן ווען איך קען ווען נישט קיין היברו. דרייטס א קאפ מיט אלע ענקערע פאלשע זאכן וואס האט. געברעינוואשט דעם עולם, יעצט איך מאך נישט אוועק חלילה אונזער הייליגן רבינ'ס שיטה, איך טענה נאר עס איז אין בענקראפסי, עס איז אין בענקראפסי, דער רבי האט מיטגענומען זיין גאנץ קדושה מיט זיין תפילה מיט אלעם, און ער האט אלעס מיטגענומען ווען ער איז אוועק, און ער האט איבערגעלאזט דא, סא דער סמך מם האט איבערגעלאזט דא צוויי כלבים ווי אהרן און זלמן לייב, קודם האט מען איבערגעלאזט איין כלב זיין טאטן דעם סיגוטער, און נאכדעם צוויי כלבים אהרן און זלמן לייב, און מען ווייסט שוין גארנישט וואס דער רבי האט געוואלט, מ'ווייסט נאר מען זאל גיין אין בגץ זיך שלאגן אויף די פראפערטיס פון ארץ ישראל. אוי אוי אוי נעבעך אזא באנקראט ווי אונזער הייליגער רבי איז נעבעך געווארן, נעבעך. יעצט הערטס אויס. מאה שערים זה מקום שגם כשהייתי ילד הייתי מסתובב שמה, הייתי בא לשמה, אני זוכר ימי שישי עם אבא שהיינו קונים לחם לשבת ממאפיות שמה והכל, והייתי מסתובב שמה בתור בחור ישיבה, אני מכיר את המקום הזה.

שהוא מאוד מאוד מאוד מאוד משמעותי.
עניוועי מען זעהט ווי ביינאכט מען כאפט חברה, און רבותי איך וויל ענק זאגן ס'איז דא מירער ישיבות אויכעט דארטן אין מאה שערים. כ'האב ענק פארציילט, כ'האב אמאל געטראפן א בחור וואס האט געדרייווט אן אמבולאנס צו זאקא, און שרייט מיר נאך אינמיטן מאה שערים, נחום ראזענבערג! גיי איך צו איך קוק ווער דאס איז, זעה איך ס'איז גאר איינער וואס זיין טאטע דאווענט דא מיט מיר אין קליימער, נישט יעצט, דעמאלטס, יעצט האב איך דאך ליידער נישט וואו צו דאווענען, עניוועי, ס'איז מיר געווארן אביסל קערצער דער וועג, ווייל אמאל פלעג איך ארום גיין ווילימסבורג פיר מאל פאר שחרית, און אהיים קומען זאגן א גוט מארגן, היינט בין איך ארום געגאן פינף מאל ווייל ס'איז געווען חנוכה, היינט דארף איך שוין נאר גיין ווייטער פיר מאל, עניוועי. גיי איך צו צום אַמבולאַנס אין זאַקא, זע איך ער זיצט מיט אַ האַלב-נאַקעטע שיקסע, אַ ספֿרדישע. זאָג איך אים, איין מינוט, שטעל אָפּ דעם אַמבולאַנס, איך גיי קויפֿן אַ באָטל ווײַן און איך גיי שטעלן דאָ אַ חופּה און איך גיי דיר חתונה מאַכן. זאָגט ער, יאָ, איך וואָלט זי גערן גענומען, הע, זי וויל מיך נישט, זי איז נישט קיין שומרת שבת בכלל. און איך גיי, איך האָב אויפֿגעקאָלט זײַן טאַטן דאָ אויף ווילאַמסבורג, איך האָב געזאָגט, דײַן זון איז אין אַ גרויסער סכּנה, קום נעמען. טאַטע איז אַראָפּגעפֿאָרן, ער האָט אים אַהיימגעטראָגן. איך האב אים געפרעגט ווי לערנסטו דא? זאגט ער אין מירער ישיבה, פרעג איך אים איך זוך דא איינעם גראדע אין מיר, ווי איז די ישיבה? זאגט ער איך בין שוין דא צוויי יאר כ'האב עס נאכנישט געטראפן, ס'איז א דזשאוק, לסוף האט אים זיין טאטע אהיים גענומען האט אים גוט חתונה געמאכט ווייל זיין טאטע איז א איד אן עושר, און ווען ס'איז געקומען צו די חתונה זאגט ער איך גיי נישט אונטער די חופה אויב אויב נחום ראזענבערג קומט נישט אונטער די חופה ער האט מיך אויפגעקאלט, זאג איך אים דו ביסט משוגע דער עולם וועט זיך ווינדערן וואס איך טו דארט, דעמאלטס נאך געווען פארן חרם, דארף זיך נישט דערשרעקן. אבער איך האב אים געזאגט, דער עולם וועט זיך ווינדערן וואס איך טו דארט, ס'וועט נישט זיין לכבוד, זאגט ער, איי דאונט קעיר, ווען נישט דו בין איך היינט א פרייער אין די גאס. רבותי ער שיקט קינדער אויף ירושלים מאה שערים דאס איז דאס ארגסטע פלאץ, דאס צווייטע ארגסטע פלאץ איז בני ברק ווי מען וואקסט שוין היינט אליינס דארטן דראגס, דאס וואס משה טעראריסט א וואס א מאסטער מען האט געוואלט קריגן זיין זון האט געוואלט קריגן א פערמיט דא צו טוהן ליגעל דאס טוט נישט אריין טוהן בני ברק איבעראל זיי זענען אהעד אוו די געים איר ווייסט ביי אונז די קרעדיט קארדס מיט די אלע עפענען אין די באנק איר ווייסט די עי טי עם מאשינס אין יוראפ איז דאס שוין געווען צען יאר פאר מען האט עס געהאט אין אמעריקע אין איזרעיל זענען זיי אהעד אוו אס. און די זעלבע איז אז דו גייסט אין רמת בית שמש, דארט האט יעצט בעלז, דארטן האב איך יעצט געבויעט עפעס א ספרדישע מקווה פאר עובדיה יוסף'ס אן אייניקל, בעלז האט דארטן גענומען פֿינף הונדערט דירות, wow בעלז וועט יעצט קענען האבן אסאך סם בשמים, wow עטס קענטס די ניגון? גייט אזוי, לנר ולבשמים.

עס איז געמאכט אז ביי מוצאי שבת ווען מען מאכט הבדלה זאל מען האבן לנר ולבשמים, אבער עס איז ליידער ליידער ס'איז אן אנדערע מיני בשמים, יא יא ס'איז אן אנדערע בשמים. צו די ווען יוסף הצדיק מען האט אים אראפגעפירט אויף מצרים האבן די אראבער נישט געטראגן נפט ועטרן זיי האבן געטראגן בשמים נעבעך, אוי אוי אוי אוי אוי זעמער אונז אויף. צרות. רבותי ס'הרג'ט אוועק קדושת יוסף די בשמים מ'ווערט משוגע יו גאו אינטו א וויילד סיטועישן. שוין, דעיס איז נאר געווען וואס טוט זיך מיט די בשמים, כ'האב נאר געוואלט צולייגן נאך א קליינע זאך אן עמערדזשענסי ס'איז געשטאנען אין די צייטונגען אז ס'געווען עפעס א משגיח וואס איז געפארן ערגעץ געבן א הכשר כ'געדענק נישט פונקטליך אין וועלעכע לענדער מ'האט אים געכאפט מ'האט געבעטן רענסעם מ'האט געמוזט באצאלן און פארשטייט זיך אליינס אז ער וועט שוין מער נישט פארן דארט אהין. איך וויל ענק עפעס זאגן, ווען מען האט געשאסן, נישט פאר קיינעם געזאגט עטס געדענקטס דעם טייטל וואו מען האט אים געשאסן אויף טויט, דערווייל האט מען דאך אבער געמאכט מאשרומס. איז דען געווען א שארטעדזש אין מאשרומס? ס'איז נישט געווען, איך בין אליינס ארומגעגאנגען, כ'האב געוואלט זען צו ס'איז דא א שארטעדזש, האב איך באשטעלט איבעראל צען באקסעס מאשרומס, יעדער האט געהאט. סאו ער איז געווען געשאסן, דאס בלוט איז אים געלאפן אויף דר'ערד, און די מאשרום מאשין האט געארבעט. רבותי דער אייבערשטער טוט עס פאר א ריזן, דער אייבערשטער וויל אונז זאגן, אלע כשרות מוז זיין לאקעל, אלע פלייש מוז זיין לאקעל, אלעס מוז זיין לאקעל, טאמער איז עס נישט לאקעל קענסטו עס נישט קאנטראלירן, איך שריי דאס שוין יארן, מען ברענגט אריין פיש מיט סנפיר און קשקשת, מען לייגט ארויף אויבן אויפן בערל איין שטיק סנפיר מיט קשקשת, און ס'כאילו די גאנצע פאס איז פון דעם. ס'איז שקר, ס'שיילט זיך אראפ, מ'זעהט אז ס'אפילו צוגעשטעלט, רבותי אונז עסן מיר טריפה, אונז האנדלען מיר מיט דראגס, און וואס ווילט עטס פונעם אייבערשטן? באמת, מיט וואסער א פנים גייען מיר בעטן פונעם אייבערשטן? וואס ווילט עטס פון אים? ער שרייט עטס האלט זיך נישט אפילו די שבע מצות בני נח, מ'האט אין וויליאמסבורג געהארגעט א איד שטארק אידן, עס איז א יד ישראל באמצע, און מ'טוט גארנישט. יעצט איז מען געקומען און מען האט שוין געטראפן דעם ראסקין דעם פון נארט מיאמי ווער ס'האט אים געשאסן, עפעס א פערצן יעריג יונגל וואס ער האט א מאשין גאן, קוים ער קומט צו די מאשין גאן, ער האט עס געהאט אויפן אינטערנעט אויפן טוויטער, עטס וועטס נאך זעהן אז דאס איז די זעלבע מעשה ווי רענטא, ווייל מען לייגט א לחץ, האט מען געטראפן איינעם, לאזטס אפ מיט די שטותים. רבותי, אז מען וועט זיך נישט פאררעכטן, וועלן מיר האבן אזא פנים, אזוי ווי מען האמיר געהאט אין יוראפ. לקינו ונטלו את ממונינו, מען האט אונז ארויסגעווארפן ווי די הינט, און מען האט אונז געגעבן אפאר דאללער ווידערגוטמאכונג, מען זאל קענען נאכאמאל אויפלעבן כלל ישראל, מען זאל אונז קענען נאכאמאל הרג'נען. כ'האב ענק געזאגט מיט יארן צוריק, איז געווען אויף די גאווערמענט'ס וועבסייט, אז זיי האבן אריינגעברענגט פון די מאוסט. דענסד פלעיס ווי ס'איז דא די מערסטע מענטשן דאס איז אין פאלעסטיין, האבן זיי אריין געברענגט דא טויזענטער מענטשן אן וויזעס, דאס איז געווען ספעשל פון פרעזידענט א... אקעי, וועם מיינט עטס מען מיינט עטס? מ'האט אריין געברענגט די גרעסטע רוצחים, און ס'איז דא בלאגס וואס זיי שרייבן אז אמעריקע רעכנט זיך אז מ'עט הרג'ענען אַכציק מיליאן מענטשן, און ס'קען זיין, איך געדענק איך בין אמאל געווען דא, ס'איז דא די גרויסע הייזער אין ווילימסבורג איז געשטאנען טאמער דארף מען אראפגיין די פאלאוט שעלטער און מ'עט זעהן לייטנינג אין די שעלטער און דארטן קען דאך נישט צוקומען לייטנינג איז א סימן ס'האט געפלאצט אטאם באמבעס האבן זיי געזאגט דעמטס לייג דיר דעם קאפ צווישן די פיס און האב א זיסן טויט יעצט פארוואס זאל מען לייגן דעם קאפ צווישן די פיס ווייל טאמער ס'וועט בלייבן מענטשן וואס זאלן זוכן ווער ס'איז אלץ געווען דא זאלן זוכן משפחות זאלסטו נישט צופיצלט ווערן און צופלויגן ווערן ווייל די בילדינגס גייען דאך איינפאלן אמעריקע רעכנט זיך יעצט דא אויף גרויסע זאכן. יעצט כ'האב אויך געזען אויף איינע פון די בלאגס, איך ווייס נישט ווי קראנט ס'איז, אז אמעריקע האט געבויעט אַכט הונדערט אזאלכע סענטערס ווי מ'זאל הרג'נען מענטשן, כ'ווייס נישט וועם זיי ווילן הרג'נען, באט די האול טינג דאזענט סאונד גוד. זיי האבן אויך געבויעט באנען און אין די באנען איז דא אזאלכע קייטלעך צוצובינדן די מענטשן זאלן נישט קענען לויפן. ס'דא אסאך ספעקולעישאנס אין דעם. ס'דא, כ'האב שוין געזען אפילו א מעפ וואו ס'דא די אלע קעמפס. יעצט ס'איז דא וואס זאגן אז א שיינעם טאג גייט טשיינע צוריק בעטן אירע זעכצן טריליאן דאלער און אמעריקע האט נישט הממ זיי'ן אטאקירן אמעריקע. טשיינע איז זייער א שטארק לאנד. ער זיצט נאר רואיג ווייל ער האט נישט קיין שונאים ארום און ארום. רבותי ס'חבלי משיח. מחבלי משיח יוצלו לרווחה. דער אייבערשטער דארף אונז זייער שטארק ארויסהעלפן. אבער קיין מתנת חינם געבט נישט דער אייבערשטער פאר יעדן, ניין? אונז דארף מיר עס דעזערוון, ווען נישט האט ער דאך גארנישט פון האלטן א וועלט, אז יעדער קריגט א מתנת חינם דארף ער דאך נישט האלטן קיין וועלט, מ'דארף זיך עפעס דעזערוון, לאמיר זיך נעמען אין די הענט אריין רבותי, און נישט מחלל זיין שם שמים, און לערנען די קינדער וועגן סעקשועל אביוז. און לערנען די קינדער וועגן דראגס. טאמער מיינט עטס אז ביז יעצט איז געווען שלעכט ווייל כ'האב גערעדט וועגן סעקשול אביוז איך האלט יעצט ביים עפענען אין דעם זעלבן האטליין. האלט איך ביים ארויפלייגן האב איך שוין געוואלט טון א לאנגע צייט צוריק האב איך שוין גערעדט פון דעם דרײַ יאר צוריק האלט ביים ארויפלייגן אלע מיני דראגס וואס ס'איז דא און וויאזוי ס'זעהט אויס נישט אז כ'וועל אנקאלן א מאמע און כ'וועל זאגן גיי קוק דיין זון'ס בערזל וואס ד'וועסט טרעפן האט עס זיך געטראפן אביסל וויד עס איז אזוי ווייס, עס זעט אויס אזוי ווי די פסח די ביי די מצה בעיקערי די די די וויט די פלאוער, און די מאמע פרעגט אים וואס איז דאס, זאגט ער מאמי איך בין געווען אין די מצה בעיקערי, ניין ניין ניין ניין מען דארף אנהייבן צו געבן שיערים, אין די צייט ווען מען געבט שיערים גמרא תוספות דארף מען אנהייבן צו געבן צען מינוט א שיעור וויאזוי דראגס זעט אויס און האו דעינדזשערעס איט איז, איך האב עס געוואלט טון מיט דריי פיר יאר צוריק אבער דעמאלס איז עס געווען אוט אוו פלעיס ווייל אז עס איז נישט דא קיין דראגס וואס דארף איך אויפקלערן דעם עולם. א סקיידענד האט זיך נאכנישט אפגעשניטן די מעשה און איז געווארן א מיידל און זיך געלאזט וואקסן דאדע מיט הארמאונס, האב איך דאך נישט געדארפט רעדן דערפון, היינט אז ס'איז שוין דא דארף מען רעדן, יעצט זאל מען שוין אנהייבן צו רעדן פון דראגס אויכעט, יעצט רבותי טאמער די רבנים וועלן זאלן זיי ארויסלייגן נאך א חרם, די מצב איז ארגער ווי מען מיינט. שוין, דאס איז נאר געווען אן עמערדזשענסי צוגעלייגט. כ'וויל מסביר זיין, קודם כל די שיקסט א בחור אויף ארץ ישראל שיקסט אים אין א לייבן גריב, ווען די שיקסט אים אויף א הונדערט און טווענטי פיפט סטריט אין מאנהעטן דארטן אין דעם דזשאנגל ווי מען פארקויפט דראגס שיקסט אים נישט אין אזא מקום סכנה ווי אין ארץ ישראל, ווייל אין ארץ ישראל זענען די פאליס אויך פארמישט אין דעם, אויב עטס געדענקסט מיט אפאר וואכן צוריק ווען כ'בין צוריק פון ארץ ישראל האב איך אייך געזאגט אז א סאלדאט האט מיר געזאגט אז איינע פון די זאכן פארוואס מען גייט אין מיליטער איז ווייל אין מיליטער איז נפרץ דראגס. יעדער סאלדאט קען צוקומען צו וויפיל דראגס ער וויל, נאך כ'האב גענומען אפאר דיסקלעימערס ווייל איך דארף נישט די מדינת ישראל זאל מיך סוען, אבער ס'האט עס מיר געזאגט א סאלדאט אין ארץ ישראל, ער זאגט אז ער וואטשט דארטן, איך געדענק נישט ווי ער האט געזאגט, לעבן שכם צו ווי, איך געדענק אפילו נישט ווי ער האט געזאגט, זאגט ער כל היום וכל הלילה, וואס טוהן מיר אונז? זאגט ער מ'זיצט. סטימוליאט בשמים, און פון ווי נעמען זיי די בשמים? פון די אראבער! מ'וואלט געקענט אויסווישן גאנץ מיט די אלע אראבער די אלע ישובים מ'וואלט געקענט מאכן ארדענונג, נאר קיינער איז נישט אינטערעסירט ווייל מען האט פון זיי געוואלדיגע טובת הנאה, איי נאכדעם קומען זיי אריין אין די שטאט און זיי שטעכן מענטשן? וואס ארט יענעם? דאס איז דאך. דאס הייסט די ערב רב. סאו אז דו האסט א זון וואס ער דרייט זיך אין ארץ ישראל ליידיג און דו האסט מורא וועגן די מעדזשיק ווארד שידוכים, וויל איך דיר געבן אן עצה, ברענג אים אהיים ער זאל זיך טרעפן א פרנסה אדער ער זאל זיך לערנען א פאך. די זעלבע איז אין אמעריקע. מיר האט געזאגט אמאל א דזשאדזש ערגעץ אין לאנג איילענד, זאגט ער, אונז קען מיר אויסווייפן דראגס אין.

סטיקער איז איך האב היינט געלט אין טאש, איך קען לייגן ברעד ענד באטער אן די טעיבל, דאס איז די גאנצע זאך, סאו איך וויל עטס זאלטס וויסן נאובאדי איז לוקינג אוט פאר אס, און טאמער האבן מיר אונז נישט אליינס לוקינג אוט פאר אווער וועל ביאינג פאר אווער טשילדרען דען וויר פינישד, און נאכדעם וויל איך מען זאל וויסן נאך א זאך, איך האב געשריגן אז ס'איז דא דראגס, איך האב געשריגן ס'איז דא סעקס, כ'האב דאס אלעס געשריגן. איך וויל פארשטיין פארוואס האט זיך קיינער מיט מיר נישט אראפגעזעצט איך זאל אים מברר זיין אז ס'איז טאקע דא. ווייל בעיסיקלי איז דער עולם נישט אינטערעסירט געווען. דער עולם האט געקענט באשטיין, זאל ווייטער אנהאלטן, משמרת הצניעות האט געקענט באשטיין אז ס'זאל עס אריינברענגען גרויס געלט, און די רבנים האבן געלעבט פון דעם. דער קאסובער דאגי האט זיך געבויעט א בית מדרש, ער האט נישט געבויעט, ער האט געוואלט בויען אויף פאורטינט עוועניו, מ'האט אים ברוך השם אפגעשטעלט.

איך בוי יעצט אן ארון קודש אפשר קענסטו געבן צושטייער צוואַנציק אלף יעצט איך וויל נאכאמאל איבערחזרן דא איז געווען א יונגל וואס מ'האט אבדאקטעד יעצט מ'האט מיך אפגעקאלט פון זיין משפחה אז ס'איז דא אויף די ווידיאו מ'האט אים ערשט אראפגעדראפט מוצאי שבת אין סקולען סקולען רבי איז נישט קיין פעגעט און קיין האומאו ער האט אים נישט געפעצלט נאר ער איז אנגעקומען מוצאי שבת פיין איך בין מסכים שוין איך בין מסכים קען מיר אבער איינער אפשר זאגן ווי ער איז געשלאפן פרייטאג צונאכטס? קען מיר איינער זאגן וויאזוי ער איז אנגעקומען אויף בארא פארק שבת קודש? קען מיר איינער דאס אלעס מסביר זיין? פארוואס מאכט עטס ענק צו די אויגן? עטס מאכטס ענק בלינד? דער איז סאו מעני קוועסטשענס דעט העוו טו בי ענסערד. נאר וואס? קיינעם ארט נישט. פארוואס? ווייל דער נואף האט שוין מסתם אפגעצאלט פאר משמרת הצניעות אפאר טאלער. אדער איז ער פון משמרת הצניעות אליין. אדער איז ער פון די שומרים. יעצט איז דא א בחור ראלינסקי וואס ער האט זיך גענומען דאס לעבן. זיי זאגן קלאר אז דאס איז געווען, אזוי זאגט מען, די נאנטע חברים האבן מיר אויך געזאגט, און כ'האב געהערט זאגן אז ס'איז געקומען דארטן די מעדיקל עקזעמינער, און ער האט געזאגט גראד אז דאס, אזוי האב איך געהערט, כ'נעם דיסקלעימערס, אבער כ'וויל פרעגן דעם עולם, כ'נעם יא דיסקלעימערס, נישט דיסקלעימערס, באלאני, איך וויל פרעגן דעם עולם, קיינער וויל טאקע נישט וויסן וואס דאס איז געווען, און נישט וויכטיג אז די אלע בחורים וואס זיי לערנען אין די ישיבה אין תלפיות צו אין אלע אנדערע ישיבות, זיי זאלן וויסן וואטס גאוינג אן צווישן בחורים, אז נעמען זיך דאס לעבן איז אין סטייל היינט, און מ'דארף אויף דעם וואטשן און מ'דארף פון דעם רעדן, פארוואס? טוט מען יעדע זאך שאווען אנדער די קארפעט, מיט וועם מיינט עטס עטס שלאגטס ענק? שלאגטס ענק מיט מיר? ניין ניין ניין ניין, איך איך בין שוין וועי וועי ביאנד יו, דו שלאגסט דיך מיט דיינע אייגענע יונגעלעך, מיט דיינע אייגענע מיידעלעך, מיט דיינע אייניקלעך, זיי וועלן נישט האבן א סעיף קאמיוניטי, פארוואס? ווייל משמרת הצניעות.

יעצט ס'איז פארפארן איבעראל ביים גוי איז עס אויך פארפארן, אבער אונז זעמיר דאך אידן בני תורה, אונז האמיר דאך א מסגרת פון די הייליגע תורה הקדושה, אונז גיימיר דאך נעקסטע וואך פאסטן א גאנצן טאג ווען דער גוי וועט עסן פארק און העם, אונז טאר מיר דאס נישט טון ווייל אונז האמיר געהאט א בית המקדש מיט צוויי טויזנט יאר צוריק און האמיר געטון דעם רצון השם און אונז וויל מיר אז עס זאל צוריק קומען, סאו לאמיר זיך אויפוועקן, אונז זעמיר אין א וועלט וואס עס זינקט. אונז שטיי מיר אויף קוויק סענד, צופאלט, צופאלט, צופאלט, און אז אונז וועמיר זיך טרייען צו האלטן אינאיינעם וועלן מיר מצליח זיין, און טאמער נישט, הה, גיי מיר נישט אנקומען אין ערגעץ חלילה. יעצט שטעל דיר פאר ווען אין ארץ ישראל זאגן זיי עס איז נאר גארנישט, ס'איז דא אפאר גאנס, ס'איז דא אביסל דראגס, ס'איז גארנישט, און מ'געבט עס אויף א שטופ אונטערן קארפעט, דער ליצמאן מיט די אלע לצים וואלט עס פארשטופט אונטערן קארפעט, אין פינף יאר ארום וואלט עס געווען פינף יאר שפעטער, שטעל דיר פאר וויאזוי מ'וואלט געהאלטן. ס'איז אנבעליוועבל רבותי וועיק אפ, עטס שלאגטס ענק נישט מיט נחום ראזענבערג, עטס שלאגטס ענק מיטן עקזיסטענס פון כלל ישראל, און אז עטס האטס קינדער מיט אייניקלעך מיט קרויבן שלאגט עטס ענק מיט זיי, איך לאך פון ענק אלע און פון די גאנצע נייע סאטמארע באהערדע זאליקא מיט ארויניקא מיט משה אבות המוסר'ן, דאס איז אלץ מענטשן וואס איך האב נישט געקענט און איך וויל זיי ווייטער נישט קענען, זיי זענען נישט מחייב גארנישט, האטס מיך ארויסגעווארפן פון קליימער, פי, האט עטס געטון א חכמה, מורא'דיג, עטס ווייסט וויאזוי איך פלעג אבאכט געבן אויף די מקווה דארט, איך פלעג אראפגיין יעדן שבת, ס'איז געווען מ'האט שוין געהאלטן ביי ברוך שאמר פלעג איך אראפגיין קוקן וואס דארט טוט זיך, און וויפ און ס'איז געווען שרעקליך, און איך פלעג בעטן מ'זאל עס צושפארן, האט חזקי ראזענבערג געזאגט ניין ניין, פארשטער נישט די תענוגים, עונת תלמידי חכמים, שבת, איז בכלל עונג שבת, אזוי שטייט אין שולחן ערוך, רחמנא לצלן, און אלעס איז געווען אקסעפטעד, און שטעלט זיך קיינער נישט אפ זאגן וועיט א מינוט, אפשר איז דער נחום יא גערעכט, אפשר זאגט ער א פונקט, עניוועי, ס'איז דיין עתיד, פונקט ווי מיין עתיד, אבער ס'איז דיינס פונקט ווי מיינס, נישט ווייניגער. און ווער ס'האט קינדער אין ישיבות דא אין אמעריקע, אין קרית יואל, צו ווי, זאל וויסן, קרית יואל שטינקט ארום און ארום פון די מאראוואנא ציגרעטל, אזוי זאגן מיר די בחורים, זיי זאגן מיר אויכעט אז ס'שטינקט ארום און ארום פון שכבת זרע אויכעט, ווייל ס'גייט דארט פאר דאס ארגסטע, נאר איינער קען עס נישט קאנטראלירן לאט ער זיך. סאו אז דו זוכסט א תכלית פאר דיין קינד, ס'איז נישט קיין מצוה ער זאל חתונה האבן פון די ישיבה ארויס, ער קען חתונה האבן פון א סקול, ער זאל האבן א פאך, אדער ער קען חתונה האבן פון עפעס א ביזנעס, ווי ער מאכט פרנסה. יעצט מען דארף אויכעט נאכקוקן די קינדער, איך ווייס מיר האט געזאגט א בחור, זאגט ער איך וואלט גענומען מיין מאמע און איך וואלט זי געהארגעט מיט א מעסער, ס'איז דא אזוינפיל רציחה גייט פאר אין ארץ ישראל, די קליפס קומען אריין, מען זעהט ווי מען שיסט, מען זעהט ווי מען שטעכט, די אלע זאכן ברענגען נישט צו קיין גוטס פאר כלל ישראל בפרט פאר די יוגענט, איז במילא מ'דארף זייער אובאכט געבן און מען זאל זייער וואטשן, דיין קינד איז א חפץ חשוד ער זאל דיך ביינאכט נישט דערווערגן אדער אפשניידן דעם קאפ אזוי ווי די אייס, נישט יעדער קינד וועט עס טון אבער עס איז דא טאטעס וואס זיי ווייסן אז די קינדער וואלטן עס געטון ווייל אז אבער האט עטס ענק נישט אויפגעפירט מיט זיי ווי עס דארף צו זיין אדער האט עטס זיי מאלעסטעד, דערס אר לאט אוו גוד ריזענס פאר אלל דיס, אדער אסאך מאל האט מען סתם געשלאגן ווי א רוצח, סאו אונז לעבן מיר יעצט אין זייער זייער. ענגע צייטן, רבותי דאונט טראסט עניבאדי, אזוי ווי איך זאג מ'טאר נישט טראסטן א טאטן מיט א זיידן מיט סעקשועל אביוז, מ'טאר נישט טראסטן היינט קינדער, זיי קענען אריינלייגן סם פאר די עלטערן אויך, ס'איז דא וואס וואלטן עס געטון, אסאך מאל דא בחורים דערציילן מיר אז די טאטעס האבן זיי געטון אסאך פאולס ווען זענען געווען יונגער, זיי וואלטן גערן נקמה גענומען. רבותי קיעפ יור אייז אופען. ענד וואטש וואט יור דואינג. און דאס וואס מען האלט אין איין פארבלענדן דא דעם אויגן, נחום ראזענבערג דאס און נחום ראזענבערג מיט שיקסעס און נחום ראזענבערג מיט אהער און מיט אהין, דאס אלעס האט אונז פשוט אראפגעברענגט נאך אויף פינף זעקס יאר, ווען עטס הערטס מיך ווען אויס זיבן יאר צוריק ווען כ'האב אנגעהויבן, ס'וואלט געדוירט א יאר צוויי ביז עטס וואלטס פארשטאנען די מעסעדזש, וואלט מען שוין געהאט פינף יאר א קלין קאמיוניטי, און דערווייל האמער היינט נאך גארנישט, האמער אזוינפיל אז דער עולם טרויט זיך שוין נישט צו טאטשן קינדער, אבער ס'איז דא יעדע וואך צוויי אבער דריי מענטשן וואס זיי קאמיטן סועסייד ביי אונזער עולם, כ'רעד נישט ביי די גוים, און ווי העוו טו סטארט ווארקינג עגענסט דיס, דאס איז א מגיפה, דער רבי פאר ער איז געפארן תשכ"ח אויף פלארידע האט ער גערופן א מענטש וואס האט געהאט א ישיבה פאר אזאלעכע שוואכע בחורים, שוואך מיין איך גייסטיש שוואך, נישט אידיש שוואך. און ער האט געזאגט, מיין ישיבה און מיינע אינגעלייט זענען אינפעסטעט מיט דראגס, וואס קען מען טון? ער האט געהייסן רבי וויינבערג. דער רבי האט געזאגט, איך פאר יעצט אויף פלארידע, לאז דיך אריין אין דעם, ווען איך קום צוריק וויל איך האבן ענטפערס. און דער רבי איז ליידער נישט צוריק געקומען שוין געזונט, און אזוי פארן מיר ווייטער. עניוועי, רבותי, לערנטס ענק פון די אלע פראבלעמען, לערן די איזי וועי נאט די הארד וועי. שוין, האטס אלע א פרייליכן שבת, און דאס איז נאר די עמורדזשענסי, ס'איז נאך דא א שיעור די מלחמה קעגן פעדאפיילס, און ס'איז אויך דא א שיעור וועגן.